האט געלעבט א אידישע פאמיליע מיטן נאמען סעניש. דער פאטער האט געהייסן בעלא סעניש, די מוטער קאטערינע, די טאכטער חנה, און דער זון גיורא. די פאמיליע האט געוואוינט אין א גרויס הויז אויף א בארג, ניט ווייט פון דער שטאָט. לעבן הויז איז געווען אַ שענער גאָרטן מיט אַ סך ביימער. דער פאָטער, בעלאַ סעניש, איז געווען אַ שרייבער. ער פלעגט שרייבן זייער שענע דערציילונגען אין דער אונגאַרישער שפּראַך. אַלע קינדער האָבן געליינט זיינע דערציילונגען. חנה איז געווען א שיין מיידעלע מיט גרויסע אויגן פול מיט ליכט, ווען מענטשן האבן זי געזען אין גאס האבן זיי געזאגט איינער צום צווייטן ווי שיין איז דאס מיידעלע, דאס ליכט אין אירע אויגן איז ווי דאס ליכט פון דער זון. חנה איז געווען א תלמידה אין אן אונגארישער שול, זי איז געווען די בעסטע אין קלאס, אלע קינדער האבן זי ליב געהאט, זי האט אוועקגעגעבן אסאך צייט צו ליינען ביכער, ווי נאר זי איז געקומען פון דער שול האט זי זיך אוועקגעזעצט אין איר צימער און געליינט אדער געשריבן, פארנאכט פלעגט זי ארויסגיין אין גארטן און ארומשפאצירן צווישן די ביימער. זי האט זייער ליב געהאט די ביימער און די פייגעלעך, דעם הימל און דאס ליכט פון דער זון. איינמאל איז חנה אריינגעגאנגען צו איר פאטער אין צימער אריין און געזען אז ער שרייבט א דערציילונג. טאטע, האט חנה געזאגט, איך וויל אויך ווערן א שרייבערין ווי דו. ווען דו וועסט גרעסער ווערן, טאכטער, האט דער פאטער געזאגט, וועסטו אויך ווערן א שרייבערין. אין יענע טעג האט חנה געשריבן א קליין ליד, אזויפיל זון, אזויפיל שטראלן, פייגל זינגען, קולות שאלן. דאס גאנצע לאנד איז ווי א גארטן. אויך מיין הארץ זינגט איצטער דארטן. ב. אין א צייט ארום איז חנה'ס פאטער שווער קראנק געווארן. מ'האט אים גענומען אין שפיטאל אריין. אינדערהיים איז געווען זייער טרויעריג. יעדן טאג איז חנה געגאנגען מיט איר מוטער אין שפיטאל אריין צו זעהן דעם טאטן. איינמאל אויפן וועג צום שפיטאל האט חנה געפרעגט ביי איר מוטער, פארוואס האט גאט באשאפן דאס שלעכטע אויף דער וועלט? גאָט האָט באַשאַפֿן נאָר דאָס גוטע, טאָכטער, האָט די מוטער געענטפֿערט. שלעכטע מענטשן האָבן געטאָן דאָס, וואָס איז שלעכט. אויב אַזוי, פֿאַר וואָס-זשע ווערן גוטע מענטשן קראַנק און שטאַרבן? האָט חנה ווײַטער געפֿרעגט. די מוטער האָט גאָרנישט געענטפֿערט. חנה איז אריין מיט דער מוטער צום פאטער אין שפיטאל צימער. ס'איז געווען שטיל אין צימער. דעם פאטער'ס אויגן זענען געווען צוגעמאכט. טאטע! טאטע! האט חנה דערשראקן אויסגערופן. דער פאטער האט געעפנט די אויגן און שטילערהייט געזאגט. זיי געזונט, חנה, טאָכטער מײַנע! זיי געזונט, קאַטערינאַ, מײַן ליבע פֿרוי! איך וועל באַלד שטאַרבן. ניין, ניין, טאַטע, דו וועסט לעבן, וועסט לעבן! האָט חנה זיך שטאַרק צעוויינט און געבליבן ליגן מיט איר קאָפּ אויפֿן פֿאָטערס בעט. די מוטער איז געזעסן לעבן דעם קראַנקן און שטילערהייט געוויינט. און דער פֿאָטער האָט געזאָגט, חנה, קינד מײַנס, איך גײ פֿון דיר אַװעק, און איך װיל, אַז דו זאָלסט אױסװאַקסן און זײַן אַ גרױסער מענטש, זאָלסט טאָן גוטס פֿאַר אַלע מענטשן, איך װיל, זאָלסט ברענגען גוטס אױף דער װעלט. איך װײס, חנה, אַז אױב דו װעסט װעלן, װעסטו קענען אַ סך אױפֿטאָן. זיי געזונט מיין טייער קינד, זיי געזונט ליבע קאטערינא, זאל גיורא מיין זוהן זיין געזונט, ניין ניין גוטער טאטע מיינער, ניין, האט חנה געהאלטן אין איין רופן און וויינען, נאר דער טאטע האט שוין נישט געענטפערט, ער האט פארמאכט די אויגן און איז געשטארבן. ג. ס'איז געווען שטיל אין הויז און זייער טרויעריג אין אלע צימערן. חנה איז די גאנצע צייט געזעסן אין איר ווינקעלע און האט געוויינט. נאר פארנאכט צו פלעגט זי ארויסגיין אויף א ווייל אין גארטן אריין. זי האט אסאך געשריבן פאר דער צייט. זי האט געשריבן לידער און ערציילונגען. איינמאל איז די מוטער אריינגעקומען צו איר אין צימער אריין און געזען אז זי שרייבט. וואס שרייבסטו, חנה? האט די מוטער געפרעגט. איך שרייב וועגן אלץ וואס עס טוט זיך ביי מיר אין הארצן, האט חנה געזאגט. דערצייל מיר, חנה, וועגן דעם, האט די מוטער געבעטן. און חנה האט דערציילט. ווען איך גיי שפאצירן אויפן בארג, מוטער, דאכט זיך מיר אז איך הער א קול, און דאס איז דעם טאטנ'ס קול וואס זאגט צו מיר, חנה, דו וועסט ברענגען גוטס אויף דער וועלט, דו וועסט טאן גרויסע זאכן פאר די מענטשן, און איך ווייס נישט וואס צו טאן. דו וועסט וויסן ווען דו וועסט גרויס ווערן, מיין טאכטער, האט די מוטער געזאגט מיט א טרויעריקער שטימע. יא, מוטער, האט חנה מוטיג צוגעשטימט און א קוש געטאן דער מוטער. ליבע חנה, האָט די מוטער ווייטער גערעדט, איך בין דיין מוטער, אָבער אויך דיין געטרייע חברטע. איך האָף, אַז דו וועסט מיר תמיד אַלץ דערציילן, וואָס עס איז ביי דיר אויפן האַרצן. יאָ, מוטער, וואָס עס זאָל ניט זיין, וועל איך דיר אַלץ דערציילן. ד. יארן זענען אוועק. חנה איז דעמאלט געווארן זעכצן יאר אלט. זי איז געווען די בעסטע תלמידה אין דער גאנצער שול. זי האט געשריבן נאך בעסערע לידער און ערציילונגען ווי פריער, און די מענטשן וואס האבן זיי געליינט האבן געזאגט, חנה וועט זיין א גרויסע שרייבערין. איינמאל אינדערפרי, נאך די ווינטער וואקאציעס, איז חנה צוריקגעקומען אין שול אריין און איז אריין מיט אלע תלמידים אין איר קלאס. ס'איז געווען שטיל אין צימער און דער לערער איז אויפגעשטאנען און האט געזאגט. א גוט מארגן אייך תלמידים און תלמידות, ס'הויבט זיך היינט אן א ניי לערן יאר, איך האף אז איר וועט גוט לערנען דאס קומענדיגע יאר און זיין גוטע זין און טעכטער פון אונזער לאנד אונגערן. עס זענען פאראן אסאך שלעכטע זאכן אויף דער וועלט, נאר איך וויל האפן אז איר וועט ברענגען גוטס דער וועלט און פארבעסערן דאס שלעכטס. און איצט, ווי אלע יארן, וועלן מיר זען אז איינער פון די תלמידים זאל אויסגעקליבן ווערן צו זיין דער פארשטייער פון קלאס. וועמען ווילט איר אויסקלייבן? חנה סענעש! חנה סענעש! האבן אויסגערופן כמעט אלע תלמידים. אלע האבן חנה'ן ליב געהאט און געוואוסט אז זי איז די בעסטע תלמידה. נאר איין תלמידה האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט, ניין, חנה סענעש קען ניט רעפרעזענטירן דעם קלאס. פארוואס ניט? האבן אויסגעשריגן די תלמידים. ווייל זי איז א אידיש מיידל האט די תלמידה בייז געענטפערט. די תלמידים האבן ביז דעמאלט ניט געוואוסט אז חנה סענעש איז א אידיש קינד. ס'איז געווארן שטיל אין קלאס. קיינער האט גארניט ניט געזאגט. חנה האט אויך גארניט ניט געזאגט. זי איז אויפגעשטאנען און איז ארויס פון קלאס. זי איז גיך געלאָפֿן אַהײם, אַרײַן אין איר צימער, פֿאַרמאַכט די טיר און אָנגעהױבן צו װײנען. איר מוטער האָט דערהערט, אַז זי װײנט, האָט זי געעפֿנט די טיר און געפֿרעגט, פֿאַר װאָס װײנסטו, קינד מײַנס? װאָס האָט פּאַסירט? חנה האָט ניט געענטפֿערט. חנה, טעכטערל, האָט די מוטער זי געבעטן, דו האסט דאך אמאל מיר צוגעזאגט אז דו וועסט מיר אלעס דערציילן וואס ס'איז ביי דיר אויפן הארצן. געדענקסט, חנה'לע? יא, מוטער, איך געדענק, האט חנה שטיל ארויסגעשעפטשעט, און טרערן זענען איר געשטאנען אין די אויגן. איך וועל דיר דערציילן. און זי האט דערציילט דער מוטער וואס עס איז געשען אין שול. ווען זי האט פארענדיגט צו דערציילן האט זי ווידער אויסגעבראכן אין א ביטער געוויין און אויסגערופן, ניין מאמע, מער וועל איך אין דער שול ניט גיין. איך וויל מער ניט זיין אין אונגערן. מען האט אונדז דא ניט ליב. מען האט ניט ליב די יידן. איך וועל אוועק פון דאנען. אבער ס'איז אומעטום אזוי, חנה'לע, וואוהין וועסטו גיין? כ'ווייס ניט, מאמע. ה'. ביז איצט האט חנה אליין ניט געוואוסט אז זי איז ניט קיין אונגעריש מיידל. זי האט יא געוואוסט אז זי איז א אידיש קינד, און ניט געוואוסט, ווייל איר פאטער און מוטער האבן זיך תמיד געטראפן נאר מיט ניט אידן און אונגערן און קיינמאל ניט גערעדט מיט איר וועגן אידן און איר גארניט דערציילט וועגן דעם אידישן פאלק. בלויז דריי מאל א יאר פלעגט חנה גיין צוזאמען מיט אירע עלטערן אין טעמפל אריין, די צוויי טעג פון ראש השנה און יום כיפור. איינמאל האט חנה א פרעג געטאן ביי איר מוטער, מאמע, זענען אידן א פאלק? יא, האט די מוטער געענטפערט. איז וואו זשע איז דאס אידישע לאנד? אידן האבן ניט קיין לאנד, זיי לעבן אין אלע לענדער פון דער וועלט. פארוואס האט יעדער פאלק א לאנד און אידן האבן ניט קיין אייגן לאנד? מיט א סך א סך יארן צוריק האבן אידן געהאט א לאנד און ס'האט געהייסן ארץ ישראל. לעבן אויך היינט צוטאג אידן אין ארץ ישראל? יא, אויך היינט לעבן דארט אידן, נאר ניט קיין סך. אבער פארוואס פרעגסטו דאס, טאכטער, אלע די פראגעס? חנה האט ניט געענטפערט. פון דעם טאג אן האט זי א סך געטראכט וועגן דעם לאנד ישראל און דעם פאלק ישראל. וואס? פון יענער צייט אן האט חנה אנגעהויבן צו ליינען ביכער וועגן אידן. אין איר פאטער'ס צימער זענען געשטאנען שאפעס פול מיט ביכער, אבער צווישן די אלע ביכער האט זי געפונען בלויז איין בוך פון אידן. דאָס איז געווען דער תּנך אין דער אונגאַרישער שפּראַך. חנה האָט זיך גענומען לייענען דעם תּנך און זי האָט באַקומען חשק נאָך און נאָך צו לייענען. די געשיכטעס פֿון תּנך זענען איר שטאַרק געפֿעלן געוואָרן. און די ווערטער פון די נביאים זענען געווען וואונדערליך שיין אין אירע אויגן. די מיינונגען פון די נביאים וועגן גוטס און שלעכטס, וועגן גאט און מענטש, וועגן אידישן פאלק און אנדערע פעלקער, זענען געווארן ווי א ליכט פאר איר נשמה. זי האט אלץ ארום זיך געזען אין א נייער באלויכטונג. און וואס איז געשען מיט די אידן נאך דער תנאכישער צייט? האט חנה זיך געפרעגט. אין איר פאטער'ס ביכער האט חנה ניט געפונען קיין ענטפער אויף דער פראגע. זי איז אוועק אין דער גרויסער שטאטישער ביבליאטעק אין בודאפעסט און געפרעגט. איז דא א געשיכטע פון אידישן פאלק נאך דער צייט פון תנך? אין דייטש האט מען איר געזאגט איז דא אזא געשיכטע בוך? חנה האט געהאט געלערנט דייטש אין איר פריערדיגער שול און זי האט גוט געקענט די שפראך האט זי גענומען אין דער ביבליאטעק דאס בוך די געשיכטע פון די אידן, עס אהיימגעבראכט און געליינט ביז שפעט אין דער נאכט אריין. דעם צווייטן אוונט האט זי שוין געליינט וועגן דעם אויפשטאנד פון די חשמונאים, וועגן דעם קאמף פון יהודה המכבי און דעם יום טוב פון ליכט חנוכה. אין יענע טעג איז חנה געווען ווי א מענטש וואס איז זייער לאנג געזעסן אין דער פינסטער און האט פלוצים דערזען א גרויס ליכט. חנה האט שטארק ליב באקומען יהודה המכבין. זי האט אין בוך געפונען איר באליבטן העלד. האָט זי זיך אײנמאָל אַװעקגעזעצט און אָנגעשריבן אַ שענע דערצײלונג. אָנגערופֿן האָט זי די דערצײלונג יהודה המכבי. זײַן. אין יענעם װינטער האָט חנה צום ערשטן מאָל געפֿײַערט דעם יום-טובֿ חנוכּה. זי האָט פֿאַרבעטן צו זיך אַהײם אײניקע ייִדישע ייִנגלעך און מײדלעך. אין דעם שײנעם צימער אין זײער הױז איז געװען אַ סך ליכט. אַ גרױסע מנורה איז געשטאַנען אױפֿן טיש. חנהס מוטער האָט אָנגעצונדן די חנוכּה-ליכטלעך. אלע האבן געזונגען חנוכה לידער און געשפילט פארשיידענע שפילן און געגעסן געשמאקע מאכלים. אינמיטן דער שמחה האט איין יונגל אויסגערופן, מיר ווילן הערן א דערציילונג וואס חנה האט אנגעשריבן. יא יא חנה! האבן די אנדערע איינגעשטימט. ליין אונז חנה א דערציילונג. און חנה האט זיי געליינט די דערציילונג וועגן יהודה המכבי וואס זי האט אנגעשריבן. ווען זי האט געענדיגט ליינען די דערציילונג האט זי געזאגט. חברים, יהודה המכבי האט געקעמפט מיט די גריכן כדי צו ראטעווען די אידן אין ארץ ישראל, לאמיר אויך זיין ווי יהודה המכבי, אין אלע לענדער האט מען פיינט די אידן, לאמיר ראטעווען די אידן פון זייערע שונאים. חנה האָט די װערטער אַרױסגעזאָגט מיט אַ ציטער אין האַרצן, און זײ זײַנען זײער געפֿעלן געװאָרן אַלע צוהערער. אָבער װאָס זאָל מען טאָן? װי אַזױ זאָל מען ראַטעװען די ייִדן? דאָס האָט זי נאָך אַלײן ניט געװוּסט. נאָכן לײענען און נאכדעם ווי זי האט פארענדיגט איר רעדע איז צו איר צוגעגאנגען א בחור און געזאגט, איך הייס זאב, איך האב געהערט די דערציילונג וואס דו האסט היינט געליינט חנה, עס איז זייער א שיינע דערציילונג. און ווער זענט איר? ס'איז דאס ערשטע מאל וואס איך זע אייך, איך האב אייך נאך קיינמאל ניט געזען פריער. איך בין פון ארץ ישראל, פון דעם דארף נהלל. פון ארץ ישראל, פון דעם דארף נהלל? האט חנה דערשטוינט איבערגעחזרט. טאקע פון ארץ ישראל? קום, זיץ מיט מיר און דערצייל מיר מער וועגן דעם לאַנד. דערצייל מיר אַלצדינג. איך וויל זייער אַלעס וויסן וועגן דעם לאַנד. די אַנדערע בחורים און מיידלעך זײַנען שוין לאַנג אַהיימגעגאַנגען, נאָר חנה און זאבֿ זײַנען נאָך אַלץ געזעסן, און זאבֿ האָט איר דערציילט וועגן דעם לעבן אין ארץ ישראל, וועגן די שטעט און דערפער, וועגן די מענטשן וואס ארבעטן דארט אויף די פעלדער און אין די גערטנער, און וועגן יונגלעך און מיידלעך וואס לעבן דארט א גליקליך לעבן. צום סוף האט ער איר דערציילט וועגן דעם דארף נהלל און איר געזאגט אז דארט איז דא א שול פאר מיידלעך וואס לערנען זיך ווי צו באארבעטן די ערד. אלץ וואס חנה האט געהערט איז פאר איר געווען ווי א חלום. זי האט זייער אפט זאבן געשטעלט פארשיידענע פראגעס און געהאלטן אין איין בעטן, דערצייל נאך, זאב, דערצייל נאך! איך וויל אלץ וויסן. זאב האט ער צוליב געטאן און ווייטער דערציילט ביז דער זייגער האט געקלונגען איינס צוויי און דריי. דריי א זייגער! האט זאב זיך א כאפ געטאן, געזאגט שלום און איז גיך אוועקגעגאנגען. חסד. פון יענער נאכט אן האט חנה כסדר געטראכט וועגן דעם ווי אזוי זי זאל קומען קיין ארץ ישראל. זי האט ביי זיך אין נאטיץ ביכעלע פארשריבן, איך וויל נאר איין זאך, עולה זיין קיין ארץ ישראל און ווערן א חלוצה. ארבעטן אין פעלד, ארבעטן פאר מיין לאנד, איך קען מער ניט לעבן דא אין אונגערן, איך וויל עפעס טאן פאר מיין אידיש פאלק, איך קען עס טאן נאר אין ארץ ישראל. זי האט זיך גענומען לערנען העברעאיש, געליינט ביכער וועגן ארץ ישראל און געשריבן א בריוו צו דער שול אין נהלל. אין דעם בריוו האט זי זיך אנגעפרעגט צי זי קען ווערן א תלמידה אין דער שול פאר אגריקולטור. מען האט איר געענטפערט אז זי זאל קומען לערנען. חנה'ס הארץ איז פול געווארן מיט פרייד. איך פאר איצט קיין ארץ ישראל האט זי גליקליך אויסגערופן. נאר איין זאך האט זי געערגערט ווען זי האט זיך א פרעג געטאן, וואס וועט זיין מיט מיין מאמע'ן? איך האב דאך אזוי ליב מיין מוטער. חנה האט געוואוסט אז איר מוטער וועט ניט וועלן אוועקפארן קיין ארץ ישראל. ווי וועל איך קענען לעבן דארט אן דער מאמען? האט זי ביי זיך געטראכט. און ווי וועט די מאמע קענען לעבן אן מיר? ס'וועט מוזן אזוי זיין, האט זי באשלאסן, נאך א לאנג טראכטן. איך וועל צוערשט פארן און די מאמע וועט דערנאך נאכקומען. איך וועל איר שרייבן און זי וועט מיך געוויס פאלגן און קומען צו מיר. אין אוונט איז חנה אריינגעגאנגען צו איר מוטער אין צימער אריין. מאמע, האט זי געזאגט, איך וויל מיט דיר עפעס רעדן. רעד, מיין קינד, רעד. וואס ווילסטו זאגן? געדענקסט אז איך האב דיר איינמאל צוגעזאגט אז איך וועל דיר אלעס דערציילן וואס איך טראכט און וואס איך וויל טון? יא, חנה, אזוי האסטו מיר אמאל צוגעזאגט. וויל איך דיר דערציילן אז איך וויל אוועקפארן קיין ארץ ישראל. מאמע, איך קען דא מער ניט לעבן! חנה, טאָכטער מיינע, האָט די מוטער אויסגערופן, וואָס רעדסטו? וואָס הייסט דו וועסט פון דאַנען אַוועקפאָרן? דאָס לאַנד איז ניט מיין לאַנד! איך וויל לעבן אין מיין אייגן לאַנד, אין לאַנד, וואָס מיינע ברידער, די יידן, לעבן דאָרט און אַרבעטן דאָרט, איך וויל ארבעטן אין פעלד אין א יידיש דארף. מיין טייערע חנה, דו ווילסט גיין ארבעטן אין פעלד? דו וואס שרייבסט אזעלכע שיינע לידער און דערציילונגען, ווי דיין פאטער האט געשריבן. דו דארפסט זיין א שרייבערין. ווי דיין פאטער איז געווען, אלע זאגן דאס. ניין מאמע, איך וויל טון עפעס פאר מיין פאלק, מיין ארט איז אין ארץ ישראל. דו געדענקסט מאמע אז דער טאטע האט פאר זיין טויט געזאגט אז איך וועל אויפטון גרויסע זאכן אויב איך וועל נאר וועלן. איך וויל איצט מאמע לעבן אין ארץ ישראל. די מוטער האט א מינוט געשוויגן, דערנאך האט זי געזאגט, חנה, דו ביסט שוין א גרויס מיידל, איך וויל ניט אז דו זאלסט אוועקפארן פון דאנען. נאר אויב דו ווילסט מיט דיין גאנצן הארצן פארן, קען איך דיר ניט זאָגן, פֿאָר ניט. חנה האָט אַרומגעכאַפּט די מוטער און זי געקושט און געזאָגט, מאַמע, דו װײסט װי איך האָב דיך ליב. דו װעסט אױך קומען קײן ארץ-ישׂראל. װעסט שפּעטער קומען, מאַמע, ניט אמת? איך װײס ניט, קינד מײַנס, איך װײס ניט. אַ גוטע נאַכט, מאַמע. עס איז געווען א שענער טאג, די זון האט פארשפרייט ליכט אויפן ים, לעבן דער שטאט טריעסט איז געשטאנען א שיף, אויף דער שיף זענען איינס לעבן צווייטן געשטאנען די מוטער און די טאכטער, זיי האבן ניט ארויסגעזאגט קיין ווארט, געקוקט זיך אין די אויגן אריין, און די אויגן האבן שוין איבערגעגעבן דעם גאנצן צער פון הארצן. ס'האט זיך דערהערט דאס פייפן פון דער שיף סירענע. טו-הו, טו-הו. אסאך מענטשן זענען ארויף אויף דער שיף, נאר די מוטער און די טאכטער האבן נאך אלץ ניט ארויסגערעדט קיין ווארט. חנה האט געוואלט וויינען, זי האט אבער ניט געקענט. זי איז געווען זייער טרויעריק. זי האט געטראכט, ווער ווייסט ווען איך וועל ווידער זען מיין מוטער? אויך אין דער מוטער'ס אויגן זענען ניט געווען קיין טרערן. נאָר איר האַרץ האָט געוויינט. חנה פֿאָרט אַוועק. אויך גיורא, מײַן זון, איז ניטאָ. ער לעבט אין פֿראַנקרײַך. איך וועל זײַן אַליין אין בודאַפּעסט, אָן אַ זון, אָן אַ טאָכטער. און וואָס וועט זײַן מיט חנהן אין ארץ-ישׂראל? די אַראַבער באַפֿאַלן דאָרט ייִדן

ס'איז שווער געווען פאר דער מוטער און דער טאכטער זיך צו געזעגענען. ס'האט זיך דערהערט דער דריטער פייף. שלום, ליבע מוטער! שלום, טאכטער מיינע! דו וועסט צו מיר קומען, מוטער, איא? דו וועסט קומען! איך וועל דיר שרייבן מאמע און דו וועסט קומען גאר אינגיכן. ס'קען זיין. זיי געזונט מיידעלע מיינס. די מוטער איז אראפ פון שיף. דער ים איז געווען שיין. די שיף איז ארויס אינעם אפענעם ים אריין. די מוטער איז נאָך לאַנג געשטאַנען און געקוקט אויף דער שיף, וואָס דערווייטערט זיך, אויף חנהן, וואָס שטייט דאָרט און פֿאָכעט מיט דער האַנט, שלום, שלום. יוד. פֿיר טעג איז די שיף געווען אויפֿן ים. דעם גאַנצן וועג איז די פֿרייד געווען זייער גרויס, אויף דער שיף זענען געווען א סך מענטשן וואס זענען געפארן קיין ארץ ישראל, דאס זענען געווען חלוצים, חנה איז געווען איינע פון זיי, זיי האבן געזונגען לידער און דערציילט מעשיות און גערעדט וועגן דעם לעבן אין ארץ ישראל, אויך חנה האט מיט זיי מיטגעזונגען און זיך צוגעהערט צו זייערע דערציילונגען. אויף דעם פערטן טאג אין אבנט זענען אלע געשטאנען אויף דער דעק פון דער שיף. זיי האבן געוואלט זען פון ווייטן דאס לאנד ישראל. ס'איז געווען א ליכטיגע נאכט. די חלוצים האבן די גאנצע נאכט געזונגען. ווען ס'איז ארויס דער מארגנשטערן האט מען געזען פון ווייטנס א הויכן בארג און אויף אים קליינע שטיבלעך. ארץ ישראל! ארץ ישראל! האבן אלע אויסגערופן מיט פרייד. ס'איז אויפגעגאנגען די זון, די שיף האָט זיך דערנענטערט צום ברעג און איז געבליבן שטיין אויפן ים לעבן חיפה. שיין איז געווען דער באַרג כרמל מיט די הויכע ביימער און די ווייסע הייזער. ווען די שיף איז שטיין געבליבן האָבן אַלע געזונגען התקווה. אַ סך מענטשן זענען געווען ביים ברעג און אויך זיי האבן מיטגעזונגען די התקווה. חנה איז אראפגעגאנגען פון שיף. איך בין אין ארץ ישראל! האט זי אויסגערופן מיט פרייד. י. נהלל איז א גרויס דארף. אסאך הייזער האט דאס דארף, און לעבן יעדן הויז א פעלד און א גארטן. לעבן דארף געפינט זיך אויך די שול פאר די מיידלעך וואו מען לערנט זיך אגריקולטור, ערד ארבעט. די תלמידות פון דער שול זענען אידישע מיידלעך וואס זענען געקומען פון פארשיידענע לענדער. חנה איז געווארן איינע פון די תלמידות אין דער נהלל שול. זי האט געארבעט פון אינדערפרי ביז שפעט אין אוונט אריין, און אין אוונט האט זי נאך געלערנט העברעאיש, תנך און אנדערע לימודים. צוויי יאר האט חנה געלערנט אין דער שול פון נהלל און איז געווארן אן אמת'ע טאכטער פון ארץ ישראל. זי האט איצט געקענט העברעאיש, געקענט דאס לעבן פון די מענטשן און דאס לאנד. נאך דעם ווי זי האט געענדיגט דאס לערנען אין דער שול, איז זי אוועק זען דאס לאנד. זי האט געזעהן אסאך דערפער און שטעט. צום סוף איז זי געקומען צו אן ארט מיטן נאמען שדות ים. דאס דארף איז לעבן ים. מיט יארן צוריק ווען די אידן האבן נאך געלעבט אין זייער אייגן לאנד איז דא געווען א גרויסע שטאט מיטן נאמען קיסריה. די מענטשן פון שדות ים האבן געארבעט אי אויף די פעלדער אי אויפן ים. פון די פעלדער האבן זיי ארויסבאקומען ברויט, און פון דעם ים פיש. ווען חנה האט געזען דאס דארף האט זי געזאגט, דא וויל איך לעבן. איך האב ליב דעם ים. דא איז דא אסאך ארבעט און איך וויל דא ארבעטן. און חנה האט זיך באזעצט אין שדות ים. זי האט אין שדות ים שווער געארבעט. זי האט געארבעט אין פעלד, און איז אויך אַוועק מיט די פֿישער אויפֿן ים. אין די אָוונטן האָט זי געלערנט די חלוצים צו זינגען נײַע העברעיִשע לידער און פֿאַר זיי געלייענט אירע דערציילונגען, וואָס זי האָט דעמאָלט געשריבן. אַלע האָבן זי ליב געהאַט און אַלע האָבן וועגן איר געזאָגט, א וואונדערליך מיידל איז חנה, ניטא נאך אזוינע. די איינוואוינער פון שדות ים האבן זי געוואלט אויסקלייבן פאר דער אנפירערין פון דארף, נאר חנה האט ניט געוואלט הערן וועגן דעם. איך וויל ארבעטן אויפן פעלד, האט זי געזאגט, דאס איז מיין ארבעט, יאָ, די בעסטע. ס'זענען געקומען שלעכטע צייטן, ס'איז געווען די צווייטע וועלט מלחמה, היטלער האט פארנומען כמעט אלע לענדער פון אייראפע, אין יעדער לאנד האט ער געהארגעט די אידן, זיינע סאלדאטן זענען אויך אריין קיין אונגערן. חנה איז זייער טרויעריג געווארן. זי האט נאר געטראכט וועגן איר מוטער, איר ברודער, און אלע אידן בכלל. ווי קען איך דא רואיג איינזיצן, האט זי געזאגט, ווען מיין מוטער איז דארט, אין אונגערן, אין א גרויסער סכנה? ווען אידן ווערן אומגעבראכט אין אלע לענדער פון אייראפע. זי האט טאג ווי נאכט געטראכט ווי צו ראטעווען איר מוטער, איר ברודער, און די אידן פון יענע לענדער. וואס זאל איך טון? וואס זאל איך טון? האט חנה זיך געפרעגט אין יענע טעג. זי האט אפט געשיקט בריוו צו איר מוטער נאר קיין ענטפער איז נישט געקומען. יעדן טאג נאך דער ארבעט איז זי געגאנגען צום ים, דארט געזעסן און געטראכט, ווי אזוי וועל איך אריבער דעם ים און קומען קיין אונגארן? אין די נעכט האבן זיך איר גע'חלומ'ט שרעקליכע חלומות. איינמאל האט זי געזען אין חלום די נאציס קומען אריין צו זיין אין שטוב אריין אין בודאפעסט, זיי שלאגן איר מוטער און די מוטער שרייט מיין חנה, טאכטער מיינע, וואו ביסטו? און חנה האט ארויסגערופן פון שלאף ארויס, מאמע, מאמע, איך קום! און זי האָט זיך אױפֿגעכאַפּט. ס'איז געװען פֿינצטער אין צימער. זי האָט געהערט דאָס גערױש פֿון ים אין דער שטילקײט פֿון דער נאַכט, און װי אַ קול פֿון גאָט, װאָס רופֿט פֿון ים אַרױס, חנה, שטײ אױף, גײ קײן אונגערן, ראַטעװען דײַן מוטער, ראַטעװען די ייִדן. און חנה'ס הארץ האט געענטפערט, איך גיי, איך גיי. אין א דארף לעבן ים כנרת האט געלעבט א יונגערמאן מיטן נאמען יואל. ער איז געקומען אהין פון אונגערן ווען די שלעכטע צייטן זענען געקומען. האט יואל געוואלט עפעס טון כדי צו ראטעווען די אידן פון אונגערן, און ער האט אויך אזוי געטראכט ווי חנה, וואס קען איך טון? איינמאל איז יואל געקומען קיין שדות ים. ער איז אריינגעגאנגען צו חנה'ן אין צימער אריין און האט איר געזאגט, איך וויל פארן קיין אונגערן צו ראטעווען די אידן. ס'איז גוט וואס דו ביסט געקומען יואל, האט חנה אויסגערופן מיט פרייד, ווייל איך טראכט אויך די גאנצע צייט וועגן דעם, אבער ווי קענען מיר עס טון? די ענגלישע ארמעי זוכט מענטשן וואס קענען אונגאריש, האט יואל איר דערציילט, זי ווילן זיי שיקן קיין אונגארן אויסצוגעפינען דארט די מלחמה סודות פון די דייטשן. מיר קענען זיי זאגן אז מיר ווילן אהין פליען. א גאנצע נאכט האבן חנה און יואל גערעדט וועגן דער זאך. אינדערפרי זענען זיי ביידע אוועק מיט אן אויטא פון שדות ים קיין ירושלים. י ד. זיי זיינען געקומען קיין ירושלים און אוועק צו דער הויפטקווארטיר פון דער ארמיי. דער וועכטער פון הויז האט זיי געפרעגט, וואס ווילט איר? מיר ווילן רעדן מיט דעם הויפט פון דער ארמיי, האט יואל געזאגט. וועגן וואס ווילט איר רעדן? ס'איז א סוד. דער וועכטער איז אוועק און איז באלד צוריק געקומען און געהייסן אז זיי זאלן אים נאכגיין. זיי זיינען אריין צום עלטסטן פון דער ענגלישער ארמעי אין ארץ ישראל. ווער זענט איר און וואס ווילט איר? האט דער עלטסטער זיי געפרעגט. יואל האט געענטפערט. מיר זענען געקומען פון אונגארן קיין ארץ ישראל, מיר האבן דארט ברידער און שוועסטער, מיר ווילן זיי ראטעווען פון די נאציס, מיר קענען העלפן אי אונגארן אי ענגלאנד אין דער מלחמה קעגן די דייטשן, מיר ווילן אז איר זאלט אונז העלפן קומען קיין אונגארן. דער ענגלישער אפיציר האט געפרעגט. קענט איר רעדן אונגאריש, ליינען און שרייבן אין דער שפראך? יא, האבן ביידע געענטפערט. קענט איר גוט די שטאט בודאפעסט? יא, האבן יואל און חנה געענטפערט. מיר האבן דארט אסאך יארן געלעבט. קענט איר זיך אראפלאזן מיט א פאראשוט פון אן עראפלאן ניין, האט יואל געזאגט, אבער מיר קענען זיך דאס אויסלערנען אין אייניגע טעג, האט חנה פארזיכערט. דער אפיציר האט זיך געווענדעט צו חנה'ן און א מאך געטאן. דו ביסט א יונג מיידל, ווי קענסטו פארן קיין אונגארן? די נאציס וועלן דיך הרג'נען. זיי הרג'נען יעדן וואס קומט פון דער ענגלישער ארמיי און פאלט אריין אין זייערע הענט.